ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ס"ב, עמוד ב', דער זיבעטער פרק. זאגט די משנה, מרובה ס'איז מערער מידת די מאס דער דין תשלומי כפל, ווען מען באצאלט כפל, ממידת פון דעם דין תשלומי ארבעה וחמישה. ווען איינער גנב'עט א זאך, אז ס'איז דא עדות ער האט געגנב'עט, דארף ער באצאלן כפל, דאפלט, אחוץ דעם קרן באצאלט ער נאכאמאל אזויפיל, ער האט געגנב'עט א זאך א דאלער דארף ער באצאלן צוויי דאלער. און אמאל איז פארהאנען ווען ער דארף באצאלן פיר מאל אזויפיל אויף די זאך, און דריי מאל די קרן, און דריי מאל אזויפיל איז צוזאמען פיר, און אמאל איז פארהאנען פינף, איז מער ערטער באצאלט מען כפל ווי מען באצאלט ארבעה וחמישה. שמידת תשלומי כפל, צו באצאלן כפל, נוהגת גייט אהן, בין בדבר שיש בו רוח חיים, סיי א זאך וואס לעבט, בין בדבר שאין בו רוח חיים, ס'איז נישט קיין דיפערענץ וואס ער האט גע'גנב'עט, צי א חפץ, צי א זאך וואס האט א רוח חיים, שטענדיג דארף מען באצאלן כפל. און מידת תשלומי ד' וה' אינה נוהגת, דאס גייט נישט אהן, ביי אזעלכע זאכן וואס האט נישט קיין רוח חיים גייט עס זיכער נישט אהן, נאר אפילו אזעלכע זאכן וואס האבן א רוח חיים אינה נוהגת גייט נישט אהן אלא בשור ושה בלבד. נאר ווען ער האט גע'גנב'עט א שור אדער האט גע'גנב'עט א שה, איז אויב ער האט דער גנב האט גע'שחט'ן די שה אדער האט פארקויפט די שה דארף ער צו באצאלן ארבעה, און אויב ביי א שור ער האט פארקויפט דעם שור אדער גע'שחט'ן דעם שור דארף ער צו באצאלן חמישה, שנאמר שטייט אין פסוק.

נאך א דין זאגט די משנה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, ווען איינער האט צוגע'גנב'עט די זאך פון דעם גנב, שמעון האט גע'גנב'עט א זאך ביי ראובנ'ען, נאכער האט לוי גע'גנב'עט די גע'גנב'עטע זאך פון שמעונ'ען, איז באצאלט משלם באצאלט ער נישט תשלומי כפל, באצאלט ער נישט קיין כפל, ולא און די זעלבע זאך הטובח דער וואס שעכט, ולא און אויך נישט המוכר דער וואס פארקויפט אחר הגנב, משלם תשלומי ד' וה', אז זיי באצאלן נישט קיין כפל באצאלן זיי נישט קיין ד' וה' אויך, דאס איז אלץ גערעדט געווארן אין אזא פאל ווען דער גנב האט נאך נישט קונה געווען די זאך, אבער דארט ווי דער גנב האט שוין קונה געווען די זאך, מיט און ס'איז שוין געווען יאוש בעלים און ס'איז געווען שינוי מעשה, אדער האט עס נאך יאוש פארקויפט איז דא שינוי איז דא יאוש מיט שינוי רשות, איז די נאכהער מ'גנב'עט עס איז דאך שוין איז שוין זיין זאך איז שוין רופט זיך עס אן ער איז שוין דער בעל הבית פון דער זאך דעמאלט הייסט עס נישט קיין גונב מן הגנב. רש"י, מרובה אין הגונב אחר הגנב כולי, דכתיב עס שטייט וגנב מבית האיש, ווען מען גנב'עט פון בית האיש זאל ער באצאלן כפל ולא מבית הגנב, און אויב מען באצאלט נישט קיין כפל קען מען שוין נישט באצאלן ד' וה', ווייל די תורה זאגט ד' וה' אבער נישט קיין ג' וד', ווייל אויב ס'איז נישטא די כפל וועט מען דאך דארפן באצאלן פאר א שה נאר דריי מאל אזויפיל, פאר א שור פיר מאל אזויפיל, דאס טרעפט מען נישט. גמרא, זאגט די גמרא, ואילו און דאס אז, מידת תשלומי כפל נוהגת, אז דער דין צו באצאלן כפל גייט אהן בין בגנב, סיי ווען איינער גנב'עט די זאך, בין בטוען טענת גנב, טוען טענת גנב איז די טייטש א שומר חינם וואס היט די זאך, און ער טענה'ט אז מ'האט עס פון אים צוגע'גנב'עט, דערוויילע איז ער אליין געווען דער גנב, און ער האט געשוואוירן פאלש, דער שומר, ער האט געזאגט מ'האט עס ביי אים צוגע'גנב'עט, איז דער דין אז ער צאלט כפל, דער שומר, ער ווערט אנגערופן טוען טענת גנב. קיין גנב איז ער נישט געוועזן, ס'איז אויך א גנב, נאר ס'איז א גנב וואס איז געקומען לידו בהיתירא, דא וואס ווערט עס הייסט טוען טענת גנב, מיינט מען א שומר וואס פטר'ט זיך מיט א טענה אז די זאך איז גע'גנב'עט און ער אליין איז דער גנב, איז די דין כפל גייט אהן בין בגנב בין בטוען טענת גנב, און מידת תשלומי ד' וה', און צו באצאלן ד' וה'. אינה נוהגת גייט נישט אהן, אלא בגנב בלבד, נאר ביי א גנב, ווי וועט אבער זיין א טוען טענת גנב האט עס געשחטן אדער האט פארקויפט דעם שור אדער די שה, דארף נישט באצאלן ד' וה' לא קתני, דאס לערנט מען נישט אין דער משנה, זע איך דאך פון דעם א, די משנה וויל דאך לערנען ערטער וואס כפל איז דא און ד' וה' איז נישט דא, און אויב לערנט מען דאס נישט, איז דאך פון דעם א סימן אז ד' וה' גייט אויכעט אהן בטוען טענת גנב, מסייע ליה לרב חייא בר אבא, עט זיין פון דעם א ראיה צו רב חייא בר אבא, דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפקדון איינער טענה'ט. דער שומר טענה'ט מ'האט פון אים צוגעגנב'ט די פקדון, און נאכער איז דא עדות אז ער אליין איז געווען דער גנב, משלם, האט געשוואוירן, משלם באצאלט ער תשלומי כפל, טבח ומכר, ער האט די זאך גע'שחט'ן, אויב ס'איז געווען א שור אדער א שה, ומכר, אדער האט עס פארקויפט. משלם תשלומי ד' וה', באצאלט ער ד' וה', ער האט דעם דין ווי א גנב אליין, נישט בלויז לגבי כפל, נאר אויך לגבי ד' וה', איז א ראיה פון אונזער משנה צו דעם דין, ווייל אויב איך זאל זאגן אז עס גייט נישט אהן ד' וה' בטוען טענת גנב, האט דאך געדארפן שטיין אין דער משנה אויכעט מרובה. אז ס'איז מערער כפל פון ד' וה' מיט דעם דין וואס כפל גייט אהן בטוען טענת גנב און ד' וה' גייט נישט אהן בטוען טענת גנב און אז שטייט דא נישט איז א ראיה סימן אז ס'גייט דארט אויך אהן. איכא דאמרי אנדערע זאגן לימא מיר וועלן זאגן מסייע ליה לרב חייא בר אבא. דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, רב חייא בר אבא האט געזאגט פאר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפקדון, איינער טענה'ט טענת גנב בפקדון, דער שומר טענה'ט מען האט עס פון אים צוגעגנבעט, משלם תשלומי כפל, באצאלט ער כפל, טבח ומכר, מען האט געשאכטן אדער האט פארקויפט, אויב ס'איז געווען א שור אדער א שה, משלם תשלומי ד' וה', ביי דער שור באצאלט ער ה' און ביי דער שה ד'. און מיר זאגן פון אונזער משנה איז א ראיה, ווייל אין דער משנה דערמאנט ער ניט אז ס'זאל אז ס'זאל נאר אנגיין כפל בטוען טענת גנב ניט ד' וה'. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה פון דער משנה. מי קתני שטייט דען אין דער משנה אין בין? ווען ס'זאל שטיין אין דער משנה אין בין מידת תשלומי כפל למידת תשלומי ד' וה', וואס איז די טייטש אין בין? נאר דיע זאך איז א חילוק, וואלט איך דעמאלט געזאגט, אז ער זאגט מען נאר דאס איז א חילוק פון כפל ביז ד' וה' און טוען טענת גנב זאגט ער נישט אז ס'איז א חילוק איז א ראיה טאקע דעמאלט וואלט געוועזן צו רב חייא בר אבא וואס ער זאגט פאר רבי יוחנן מרובה קתני אין דער משנה שטייט מרובה מיט דער זאך איז עס מערער ממילא תנא ושייר. ער לערנט מיר די זאך וואס כפל גייט אן בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים, און ארבעה וחמשה גייט נישט אן נאר ביי שור ושה, ושייר, ס'דא נאך זאכן וואס כפל גייט אן און ד' וה' גייט נישט אן, בטוען טענת גנב, בפקדון קען אויך זיין אז כפל גייט אן און ד' וה' גייט נישט אן. וואס איז די חילוק פון ערשטן לשון ביזן צווייטן לשון? איז תוספות מסביר. אז דאס ערשטע לשון וואס ס'שטייט איך ברענג א ראיה, איך שלאג נישט אפ די ראיה, זיי האלטן אז דאס לשון מרובה איז די זעלבע טייטש ווי אין בין, אזוי ווי ביי אין בין זאגן מיר ער גייט מיר זאגן נאר דאס איז א חילוק, און די זעלבע זאך מרובה, אזוי איז די טייטש. אבער צווייטע לשון זאגט ניין, מי קתני אין בין מרובה קתני, ס'דא א חילוק פון אין בין ביז מרובה. דער תוספות פרעגט דא א שאלה, איבער דעם ווי די גמרא זאגט תנא ושייר, פרעגט מען מאי שייר דהאי שייר, און די גמרא ענטפערט, וואס איז דא מאי שייר דהאי שייר, וויל תוספות זאגן אזוי, אז ווען פאסט זיך צו זאגן, ער דארף איבערלאזן צוויי זאכן ווען דער תנא רעכנט אויס עטליכע זאכן און ער לאזט עפעס איבער, דאס איז נישט דער סדר פון דעם תנא ווען ער לערנט עטליכע זאכן ער זאל איבערלאזן נאר איין זאך, אבער דא ער גייט מיר נאר זאגן מרובה, מיט דער זאך איז כפל מער ווי ד' וה', ער גייט מיר נישט זאגן. אויסרעכענען אלע זאכן, ער גייט מיר נאר דערציילן זאלסט וויסן זיין מיט דער זאך איז עס מער, פאסט זיך נישט צו זאגן מאי שייר דהאי שייר. אין דער משנה האמער געלערנט שמידת תשלומי כפל אז כפל גייט אהן בין בדבר שיש בו רוח חיים בין בדבר שאין בו רוח חיים, פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואנען ווייסן מיר אז כפל גייט אן בין בדבר שיש בו רוח חיים בין בדבר שאין בו רוח חיים? דתנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, שטייט אין פסוק על כל דבר פשע, אויף יעדע זאך וואס דער מענטש האט פושע געווען, ער האט עס נישט געהיטן, ווי עס דארף צו זיין, איז דאך ער שטייט על שור, על חמור, על שה, על שלמה, חיים שניים ישלם, איז אזוי, על כל דבר פשע כלל, יעדע זאך. זאל מען באצאלן שניים על שור, על חמור, על שה ועל שלמה, פרט, נאר ביי דיע זאכן דארף מען באצאלן כפל, על כל אבידה חזר וכלל. שטייט נאכדעם על כל אבידה, און נאכאמאל דא א כלל, אין פסוק שטייט נישט ועל שלמה, אין פסוק שטייט דאך על שלמה, נאר מען האט דאך שוין אמאל דערמאנט אז ווען די גמרא ברענגט אראפ א לשון פון א פסוק איז שטענדיג אז מיט אסאך מאל מיט א שינוי. על כל אבידה חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן טוסטו נישט אפלערנען פון דעם, אלא כעין הפרט. נאר זאכן וואס זענען גלייך צו דעם פרט. מה הפרט מפורש, די זאכן וואס ווערן אויסגערעכנט אין פרט, איז עס דבר המטלטל, א זאך וואס מען קען עס מופן, וגופו ממון, און די זאך אליין איז געלט. שור איז מטלטל, און ס'איז די דאס האט די ווערדע פון געלט. אף כל, שטענדיג דארף מען באצאלן כפל, דבר המטלטל וגופו ממון. אז די זאך איז א זאך וואס מען קען עס מטלטל זיין, און דער גוף איז ממון יצאו קרקעות, א אויסנאם איז קרקעות שאינן מטלטלין, קרקעות און נישט מטלטלין איז עס נישט גלייך צום פרט, דארף מען נישט באצאלן קיין כפל, ווי פאסט זיך צו זאגן גניבה בקרקע? איינפאך. ער האט אוועקגעריקט די די מסיג גבול געווען אוועקגעריקט די גרעניץ איבערגעריקט די גרעניץ און אין אמת'ן דער פסוק רעדט זיך דאך בטוען טענת גנב איז בטוען טענת גנב קען אויך זיין די זעלבע זאך מען האט אים געגעבן צו היטן די פעלד איז ער געגאנגען און ער האט אוועקגעריקט דעם גבול פארצויגן צו זיך, און יענער מעסט אויס ער האט נישט די מאס, זאגט ער, נישט איך האב עס צוגענומען, נאר צוגענומען האבן עס צוגענומען אנדערע, אדער תוספות זאגט נאך א אופן קען זיין גניבה בקרקע, וואס די משנה דערמאנט דארט אין שבועות, אז מען גיט איינעם צו צו היטן ביי א שומר צו א גנב, אראפגענומען א זאך וואס איז מחובר לקרקע. פירות פון די ביימער האבן דאך דעם דין ווי קרקע, איז עס ביי קרקע אינו מטלטל און נישט דא קיין כפל, יצאו עבדים, אין אמת'ן עבדים איז דאך מטלטל און אויכעט גופן ממון, דאך טו איך זאגן ביי דעם איז נישט דא קיין כפל, שהוקשו לקרקעות, עבדים, א עבד כנעני איז גלייך צו קרקעות, ווייל אין פסוק שטייט והתנחלתם אותם, אבער ס'איז דא אן ענין פון נחלה. יצאו שטרות, שטרות מ'גנב'עט באצאלט מען נישט קיין כפל, שאף על פי שמטלטלין, כאטש שטרות קען מען מטלטל זיין, אין גופן ממון, דאס אליין איז נישט קיין געלט, דאס איז גורם מען זאל איינמאנען געלט. יצא הקדש, הקדש טוה איך נישט ממעט זיין פון כעין הפרט, נאר דאס טוה איך ממעט זיין ווייל רעהו כתיב, דער אנפאנג פסוק איז דאך כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. אין אמת'ן, דער פסוק רעדט זיך נישט ביי גנב, דער פסוק רעדט זיך ביי א שומר. נו, אויב עס רעדט זיך ביי א שומר, רעדט זיך דאך עס ביי טוען טענת גנב. נאר ס'איז דער זעלבער דין, ווי מען וועט זען ווייטער אין גמרא. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אפלערנען יעדע זאך וואס איז מטלטל וגופו ממון זאל זיין דער דין כפל. אי, לאמער אזוי אויך זאגן מה הפרט מפורש אזוי ווי דער פרט זאגט דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא שור, איז אז אויב די נבילה פון א שור צו די נבילה פון א חמור צו פון א שה איז מטמא במגע אז מען רירט אן די נבילה ווערט מען טמא, אדער אפילו מען האט נישט אנגערירט נאר מען האט עס געטראגן איז עס מטמא. אף כל אזוי שטענדיג ווען באצאלט מען כפל דבר א זאך שנבלתו מטמא במגע ובמשא. אבל עופות, אבער עופות, וואס די נבילה פון עופות איז דאך נישט מטמא במגע ובמשא, לא, זאל נישט זיין קיין דין פון כפל. פרעגט די גמרא, ומי מצית אמרת הכי, קענסטו דען זאגן אז דער דין כפל זאל אנגיין דווקא ביי א זאך וואס איז גלייך צו שור און וואס איז מטמא ביים מגיב מעשה? והא שלמה כתיב? שטייט דאך שלמה א מלבוש, א מלבוש איז אויך דאך די זאך איז נישט מטמא במגע ובמשא די תורה זאגט ס'דא כפל זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיך זאגן אזוי אנן בבעלי חיים קאמרינן מיר וועלן זאגן טאקע א זאך האט נישט קיין רוח חיים דעמאלט גייט טאקע יא אן כפל. אבער אויב די זאך איז א בעל חי, אימא לאמיר זאגן בבעלי חיים זאל זיין דבר, מוז זיין א זאך מען זאל באצאלן כפל שנבלתו מטמא במגע ובמשא, נאר אויב די נבילה איז מטמא ווען מען רירט אן מען טראגט עס, אין, דעמאלט באצאלט מען כפל, דבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמשא לא. איי דו האסט דארט אין פסוק אויך דערמאנט שלמה, דהא כל חד וחד. ווייל יעדער איינער פון די פרטים, כלל ופרט, באפי נפשיה דרשינן ליה. איך טו נישט זאגן אז עס דארף זיין גלייך, אז ס'איז גלייך צו די איינס פון די פיר פרטים, ניין, איך טו מאכן פון יעדן פרט א באזונדער כלל ופרט וכלל. האב איך איין כלל ופרט וכלל פון שור, איין כלל ופרט וכלל פון חמור, און א באזונדער פון שלמה. איז ממילא אויב עס האנדלט זיך פאר זאך האט מען נישט קיין בעל חי, דארף מען באצאלן כפל, כ'לערן עס אפ פון שלמה. אויב די זאך האט א רוח חיים, זאג איך ס'דארף זיין גלייך דווקא צו שור, אז נבלתו מטמא במגע ובמשא, אבל עופות. אבער עופות איז דאך די נבילה נישט מטמא במגע ובמשא, לא, דארף מען נישט באצאלן קיין כפל. ענטפערט די גמרא, אם כן, אויב איך זאל זאגן אז עס דארף זיין גלייך צו דעם פרט מיט אלע פרטים, נכתוב רחמנא חד פרטא. זאל מען די תורה שרייבן איינס פון די פרטים פון בעלי חיים, וועל איך דעמאלט טאקע זאגן אז ווען איז א בעל חי דארף מען באצאלן כפל אויב נבלעו מטעמו במגע במסע, ווען די תורה האט מען געשריבן ביי די בעלי חיים נאך פרטים איז דאך מיר דאס איבריג, גיי איך זאגן אז ס'גייט מען מרבה זיין אפילו עס איז נישט גלייך אינגאנצן צו דעם פרט. עס פעלט עפעס, למשל עס פעלט דער ענין נבלתו מטמא במגע ובמשא, ס'איז נאר גלייך מיט דעם וואס עס איז א בעל חי, באצאלט מען כפל. זאגט די גמרא, הי נכתוב, וועלכעס איינעם פרט קומט די תורה, הי נכתוב רחמנא, דו זאגסט מען זאל נאר שרייבן איין פרט, וועלכן פרט זאל מען שרייבן? אי כתב רחמנא שור, די תורה זאל מען נאר שרייבן שור. הוה אמינא וואלט איך געזאגט אז ביי די בעלי חיים באצאלט מען כפל, קרב לגבי מזבח אין, סדארף זיין גלייך צום פרט, יעדע זאך וואס מאיז מקריב אויפן מזבח באצאלט מען כפל, שאין קרב לגבי מזבח לא, דאס וואס מאיז נישט מקריב אויפן מזבח באצאלט מען נישט קיין כפל. דעריבער מוז איך מיר שטעלן נאך א פרט צו זאגן אז אפילו אינו קרב לגבי מזבח אפילו בסוסים צאלט מען אויך אבער עופות ווייס איך נישט איי, ואי כתב רחמנא חמור אויב די תורה זאל נאר שרייבן חמור און חמור איז דאך נישט קרב לגבי מזבח וועט דאך מיר זיין דעמאלט איבריג די שור נו וואלט איך אויך נישט געוויסט עופות. הוה אמינא איך וואלט געזאגט קדוש בבכורה אין די זאכן וואס איז קדוש בבכורה חמור איז קדוש בבכורה איז יעדע זאך וואס איז קדוש בבכורה אזוי ווי שור און שה דאס וואלט איך מרבה געווען פון פרט מען זאל באצאלן כפל שאין קדוש בבכורה לא איך וואלט דעמאלט געזאגט אזוי חמור חמור האט אין זיך דריי דינים. דריי ענינים, ס'איז א בעל חי, ס'איז קדוש בבכורה, און נבלתו מטמא במגע במשא. איז ווען איך זאל נאר האבן חמור וואלט איך געזאגט עס מוז זיין צו באצאלן כפל דווקא ווען ס'איז מיט דיע דריי ענינים איז גלייך צום פרט, דעריבער האט מיר די תורה געשריבן שור אז עס מוז נישט זיין גלייך מיט אלע זאכן אפילו ס'איז גלייך נאר מיט צוויי זאכן. אז אזוי דריי אזוי צוויי זאכן גענוג, וועלכע צוויי? סדארף זיין בעל חי און עס דארף זיין נבלתו מטמא במגע במשא, אבער קדוש בבכורה מוז נישט זיין, ממילא בין איך מרבה וועלכעס? סוסים בין איך מרבה, גמלים בין איך מרבה, מען באצאלט כפל, ווייל דאס איז גלייך מיט וויפיל זאכן? מיט צוויי זאכן, מיט דיע צוויי זאכן וואס איז בעל חי און נבלתו מטמא במגע במשא, אבער עופות קען איך נישט אפלערנען. זאגט די גמרא אמרי איך וועל דיר זאגן, אם כן נכתוב רחמנא שור וחמור, ווען איך האב שור וחמור וואלט איך דאך אפגעלערנט געזאגט אזוי, ווען איך האב נאר שור אליין וואלט איך געזאגט ס'מוז זיין גלייך מיט דריי זאכן, וועלכע דריי זאכן? בעל חיים קרב לגבי המזבח נבלתו מטמא במגע במשא. איך זאל נאר האבן חמור אליין, וואלט איך געזאגט דריי זאכן, חמור אליין, וואלט איך אויך געזאגט דריי זאכן, קדוש בבכורה, בעל חיים, און איוולת המצב. ווען איך האב שור און חמור צוזאמען, זאגן מיר אז ס'איז גענוג צוויי זאכן. וועלכע צוויי זאכן? בעל חיים און איוולת המצב. וואס קומט מיר צו זאגן דער סה? שמע מינה איז פון דעם א ראיה לאתויי עופות, דער שה גייט מיר זאגן, אפילו ס'איז נישט גלייך נאר מיט איין זאך, ס'איז א בעל חי, בין איך מרבה. זאגט די גמרא, ריכטיג, כ'בין טאקע מרבה עופות, אבער ואימא, לאמיר זאגן, לאתויי עופות טהורים, ס'גייט מיר נאר מרבה זיין עופות טהורים, עופות טהורים איז טאקע נישט מטמא במגע במשא, אבער די נבילה פון א עוף טהור איז מטמא בבית הבליעה. ודומיא דשה ס'איז אביסל גלייך צו דעם שה דמטמא בגדים אבית הבליעה, ס'איז מטמא בגדים ווען מ'שלינגט עס אראפ די נבילה פון א עוף טהור, דעריבער איז מיר א סברא צו זאגן אז דאס זא זאל איך מרבה זיין, אבל עופות טמאים. דאס לטמאה בה היא, ביי עופות טמאים איז אינגאנצן נישט דא קיין טומאה, ווייל איך לערן אפ פון פסוק, אין פסוק שטייט נבלה טריפה לא יאכל לטמאה בה, זאגן מיר, דווקא ביי דער זאך וואס ביי דער זאך גייט אן דער איסור פון נבלה טריפה, ביי דער זאך גייט אן דער איסור פון טומאה, אבער דא ביי א עוף טמא איז דאך נישט דא דער איסור פון בל תאכל נבלה, ס'איז דארט נישט דא דער ענין פון בל תאכל טריפה. נאר דער איסור איז דאך דארטן בל תאכל טמא, איבער דעם גייט נישט אן דער דין טומאה, איז דעמאלט אז ס'איז נישט גייט נישט אן די טומאה, איז אזוי זאל איך זאגן אז ביי זיי איז נישט דא דער דין פון כפל, אין דער משנה שטייט ביי אלע בעלי חיים גייט אן דער דין כפל, לאמיר זאגן אז עופות טמאים ווייל ביי זיי איז אינגאנצן נישט דא דער דין טומאה זאל נישט אנגיין דער דין כפל. ענטפערט די גמרא, דו וואלסט געווען גערעכט ווען עס שטייט כלל ופרט וכלל, אבער דא כל ריבויא הוא דא שטייט כל, און כל איז א ריבוי, און אויב איך לערן עס בריבוי מיעוט וריבוי, דעמאלט מוז עס נישט זיין גלייך בכלל צו די מיעוט, בין איך אלעס מרבה, נאר די מיעוט גייט מיר איין זאך ממעט. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אזוי זאגן, וכל היכא דכתב כל ריבויא הוא אומעדום ווי שטייט כל איז דאס א ריבוי, והא גבי מעשר, ביי מעשר דכתיב כל שטייט אויך כל, וקא דרשינן ליה און איך דרשן עס בכלל ופרט, דער דין איז מעשר שני. די ערשטע יאר נאך שמיטה און די צווייטע יאר נאך שמיטה און די פערדע יאר און די פיפטע יאר נאך דעם ווי איך גיב אוועק מעשר ראשון דעם לוי, מעשר ראשון גייט אן אין אלע יארן פון שמיטה חוץ שמיטה, נאר מעשר שני גייט נאר אן פיר יאר אין די זעקס יאר, דארף איך אראפטראגן די פירות אין ירושלים אויב ס'איז נאנט פון ירושלים. כי ירחק ממך המקום, אז דער וועג איז ווייט פון דיר, שטייט דארט אין פסוק אז דו קענסט עס נישט אראפטראגן, זאלסטו עס איבערבייטן אויף געלט, און די געלט באקומט די קדושה פון די פירות, און די געלט דארף איך קויפן זאכן וואס די קדושה פון די געלט גייט ארויף אויף די זאכן, און איך דארף דאס עסן אין ירושלים.

נאר די זאכן, ובכל אשר תשאלך נפשך, אלעס וואס דיין לייב וואס דו ווילסט, חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט, טו איך משפט'ן נאר כעין הפרט, מה הפרט מפורש, אזוי ווי דער פרט זאגט פרי מפרי, אין פרט ווערט דערמאנט בקר און צאן, דאס איז דאך א ולד מולד. און אויכעט יין ושכר איז דאך אויכעט פרי מפרי, מען פארזעהט די קערנדל וואקסט ארויס א גפן, שכר מאכט מען אויך פון תמרים פון טייטלען, און נאך א זאך דארף זיין וגידולי קרקע, ס'איז אלץ אזעלכע זאכן וואס זיי וואקסן אויף דער ערד. ס'קען זיין זאכן וואס איז פרי מפרי און ס'איז נישט קיין גידולי קרקע, אזוי ווי פיש, פיש איז פרי מפרי אבער קיין גידולי קרקע איז עס נישט, אויף כל טו איך אפלערנען דווקא פרי מפרי, ווי וועט זיין אז די זאך איז גידולי קרקע אבער. קיין פרי מפרי איז דאס נישט, אזוי ווי כמהין ופטריות איז שוואמען, דאס איז וואקסט נישט פרי מפרי, דאס קען מען נישט קויפן פון געלט פון מעשר שני. און אויכעט גידולי קרקע דארף עס זיין, ווי וועט זיין פיש, כאטש ס'איז פרי מפרי ווייל ס'איז נישט גידולי קרקע קען מען נישט קויפן, זע איך דאך כאטש עס שטייט כל, און דאך טו איך עס משפט'ן כלל ופרט וכלל. תוספות פרעגט דא א סתירה, אט אין די ערשטע שורה דא אין גמרא האבן מיר געזאגט אויבן די ערשטע שורה פון עמוד דהא כל חד וחד כלל ופרט באפי נפשיה דרשינן ליה, אז אויב אין פסוק איז דא עטליכע פרטים זאג איך נישט אז יעדע פרט גייט מיר זאגן אויף עפעס נאר יעדן פרט מאך איך א באזונדערן כלל ופרט און כלל, און דא או זעהן מיר אז אלע פרטים טו איך דרשענען צוזאמען. איז תוספות מחלק דארטן או אין דעם פסוק שטייט דאך על, איז לשון פון פסוק איז דאך דארטן על שור, על חמור, על שה, על שלמה, איז דעמאלט זאג איך אז יעדע זאך איז א באזונדערע כלל ופרט וכלל, אבער דא שטייט מיר א וא"ו. עס שטייט מיר דא או א וא"ו המחבר בבקר ובצאן, דעמאלטס זאגן מיר אז טו איך אלע פרטים לערנען צוזאמען, אבער וואס איז נוגע צו אונזער קשיא, זעהן מיר דאך דו זאגסט דא וואו ס'שטייט כל איז עס נישט קיין כלל ופרט וכלל, נאר א ריבוי, דא זעה איך דאך ס'איז כלל ופרט וכלל, זאגט די גמרא אמרי כ'על דיר ענטפערן. בכל כללא, דארטן ביי מעשר שטייט דאך בכל אשר תאווה נפשך, איז עס א כלל? קול ריבועי, דא אויך שטייט על כל דבר פשע, כל איז א ריבוי. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן כל כללא, אין דעם כל דא, ס'איז נישט קיין חילוק צי בכל צי כל, שטענדיג איז עס א כלל. מיהו אבער כל דהכא ריבויא הוא, ביי די כל פון על כל דבר פשע מוז איך זאגן אז ס'איז א ריבוי. מכדי כתיב מעיקרא פריער שטייט דאך אין פריערדיגן פסוק כלל ופרט וכלל דכתיב שטייט פריער אין פסוק כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, איז דאך כי יתן איש אל רעהו כלל, וואס ער גיט צום חבר דאס זעלבע גיט כסף או כלים פרט, נאר כסף אדער כלים איז דער דין, לשמור הדר וכלל, לשמור איז מען דא נאכאמאל א כלל.

לכלל ופרט הוא דאתא אז דאס גייט מען אויך זאגן א כלל ופרט, נכתוב רחמנא זאל מען די תורה שרייבן להני פרטי, די פרטים וואס ווערן דערמאנט אין פסוק על כל דבר פשע, די פרטים שור, חמור, שה, שלמה, גבי האיך כלל ופרט, זאל עס שטיין ביי דעם כלל ופרט ווי עס שטייט כי יתן איש אל רעהו כסף. און איך וואלט דעמאלט וואלט איך עס גע'דרש'נט אזוי ווי דו זאגסט, יעדע פרט א באזונדערן כלל ופרט וכלל. על כל דבר פשע למה לי, פארוואס האט מיר די תורה יעצט דערמאנט? נאכאמאל א כלל, דעם על כל דבר פשע שמע מינה איז פון דעם א ראיה ריבויא הוא, אז דעריבער האט מען די תורה דא געשריבן נאכאמאל על כל דבר פשע, צו זאגן אז איך זאל דא אין דעם פסוק על כל דבר פשע זאל איך נישט דרש'ענען מיט כלל ופרט וכלל, נאר ריבוי מיעוט ריבוי. פרעגט די גמרא, השתא דאמרת כל ריבויא, יעצט אז איך זאג אז דער כל דבר פשע איז א ריבוי, קומט דאך אויס אז ס'איז ריבוי מיעוט וריבוי, בין איך דאך אלעס מרבה, אפילו אזעלכע זאכן וואס זענען נישט גלייך צו די פרטים, צו די מיעוט וואס ווערט אויסגערעכנט. כל הני פרטי למה לי, אין פסוק איז דארט פארהאן פיר הפרטים, שור, חמור, שה, שלמה, וואס קען מען זאגן די פרטים? חד למעוטי קרקע, איין פרט גייט מען ממעט זיין קרקע, אז ביי קרקע גייט נישט אן די דין כפל, וחד למעוטי עבדים. תוספות פרעגט דא, וואס דארף איך האבן א באזונדער מיעוט אויף עבדים? פריער האט דאך די גמרא געזאגט גלייך נאך דער משנה, אז ווען איך זאג דבר המטלטל וגופו ממון, כאטש עבדים איז דאך דבר המטלטל וגופו ממון, נאר הוקשו לקרקעות, זאל דא אויך זיין הוקשו לקרקעות. זאגט תוספות, אז אויב איך האב א ריבוי, איז דעמאלט איז נישט גענוג הוקשו איך זאל עס ממעט זיין, מוז האבן קרקעות א באזונדערן מיעוט, קרקעות א באזונדערן מיעוט און עבדים א באזונדערן מיעוט, וחד למעוטי שטרות, און איינס פון די מיעוטים גייט מען ממעט זיין אז ביי שטרות איז נישט דא קיין דין פון כפל. שלמה, למעוטי גייט מען ממעט זיין דבר שאינו מסוים, איז אין דעם דא דריי טייטשן, רש"י טייטשט דבר שאינו מסוים אז אויב דער בעל הבית האט אין דער זאך נישט קיין סימן, איז ער פטור פון כפל. קען מען פשטות לערנען דאס אז דאס גייט נאר ארויף ביי טוען טענות גנב, ווייל דער פסוק רעדט זיך דאך בטוען טענות גנב, אבער אזוי יא טרעפט מען נישט, וואס איז די סברא אז ס'זאל זיין א חילוק צו ס'האט א סימן צו ס'האט נישט קיין סימן? תוספות פרעגט טאקע און תוספות פרעגט טאקע וואס איז דער חילוק צו יש בו סימן אין בו סימן, ברענגט תוספות אראפ א גמרא וואס די גמרא רעדט זיך ביי שבועות, דער דין איז ביי שבועה. דארף ביי מודה במקצת דארף שווערן, איז דאך דא א משנה אין שבועות וואס די משנה זאגט אין נשבעין אלא על דבר שבמידה שבמשקל שבמנין, איז דארף זיין יענער זאל וויסן וואס ער מאנט, און די זעלבע זאך זאל זיין די הודאה זאל ער וויסן וואס ר'איז מודה, למשל איינער מאנט ביי דעם אנדערן איך האב דיר געגעבן צו האלטן א פולע בייטל מיט געלט, און ער איז מודה דו האסט מיר געגעבן א בייטל דארט זענען נאר געווען פינף שקלים איז אזוי די טענה איז נישט קיין דבר מסוים ער מאנט דען דבר שבמידה שבמשקל שבמנין? אדער ס'קאן זיין פארקערט ער זאגט צו אים איך האב דיר געגעבן צו באהאלטן הונדערט שקלים. זאגט דער שומר, איך ווייס נישט וויפיל דו האסט מיר געגעבן, דו האסט מיר געגעבן א בייטל, איך האב עס נישט אבער געציילט, איך ווייס נישט צו דארט איז דא פינעף צו זעקס, נאכער זעהט מען ס'איז נישט דא קיין הונדערט, איז די הודאה איז נישט געוועזן בדבר שבמשקל שבמנין, דאס הייסט זאגט תוספות, א דבר שאינו מסוים, איז דארט נאר זייער גוט, די גמרא דארט אין שבועות רעדט זיך לגבי דעם דין מודה במקצת. לגבי דעם דין שבועה, דא דאך רעדט מען זיך דאך אויך די דין כפל דא, בטוען טענת גנב, און בטוען טענת גנב ווען איז פארהאנען דער דין כפל, איז דאך דווקא ווען ער שווערט. נאך א טייטש זאגט תוספות דבר שאינו מסוים אז ס'איז נישט קיין גאנצע זאך, מען טרעפט די סברה דבר שאינו מסוים לגבי חליפין, מען מאכט דאך חליפין מיט א כלי, ווי עט אבער זיין? אויב מיט א האלבע כלי, אדער ווי דער וואס האלט אז מען טוט מאכן חליפין מיט פירות, זאגן מיר נעל מה נעל דבר מסוים, לאפוקי חצי רימון וחצי אגוז דלא. איז ממילא איז דא אויך די טייטש דבר מסוים אז ווען מען באצאלט נאר ווען מען זאגט אויף א גאנצע זאך. און דאס איז צוויי באזונדערע דרשות, די דין אז דארף זיין מידה ומשקל ומנין, דאס לערן איך אפ פון דעם כי הוא זה, כי הוא זה וואס ס'שטייט ביי דער שבועה, און דאס לערן איך אפ פון דעם פון דעם אויך וואס די גמרא זאגט א א שלמה. על כל אבידה, וואס דארף איך האבן דעם על כל אבידה? לכדרב חייא בר אבא דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה, איינער האט געפונען אן אבידה און ער טענה'ט טענת גנב, מען האט עס פון אים צוגעגנבעט נאכדעם ווי ער האט עס געפונען, איז אויב מיר פסק'נען דאך ווי רב יוסף אז שומר אבידה האט דעם דין ווי שומר שכר, איז אויב טוען טענת גנב ווערט ער דאך נישט געפטר'ט, דארף מען טייטשן ער טענה'ט טענת גנב ווי די גמרא האט איינגעלערנט ליסטים מזויין משלם תשלומי כפל באצאלט ער כפל. שנאמר על כל אבידה אשר יאמר, דאס שטייט דאך דער פסוק בטוען טענת גנב. רש"י, תנן התם, האמיר דארט געלערנט, ראובן זאגט צו שמעונ'ן, היכן פקדוני, איך האב צו דיר געגעבן א פקדון, ווי איז מיין פקדון? אמר לו, ענטפערט אים שמעון, אבד, ס'איז געווארן פארלוירן. זאגט דער בעל הפקדון, דער בעל הבית, דער ראובן, משביעך אני, איך שווער דעריבער. ואמר אמן, און דער שומר זאגט אמן, און דער דין איז דאך, עונה אמן אחר שבועה, איז כמוציא שבועה מפיו דמי. וועלכע טענה האט ער זיך געוואלט פטר'ן? אבד, ס'איז געווען א שומר חינם, והעדים מעידים אותו שאכלו, נאכהער קומט צו גיין עדות אז דער שומר אליין האט גע'גנב'עט די זאך האט עס אויפגעגעסן, משלם את הקרן, דארף ער באצאלן קרן, איי ער איז דאך א גנב דער שומר, ווען זאגן מיר ווען דער שומר גנב'עט דארף ער באצאלן כפל, דווקא ווען ער פטר'ט זיך מיט טענת גניבה, ס'דארף זיין דריי פרטים. אי, ער טענה'ט טענת גניבה, און די צווייטע פרט איז, ער אליין האט עס גע'גנב'עט, און די דריטע זאך א שבועה, און דא אין דעם פאל פעלט דאך די זאך, ער האט טאקע געשוואוירן, ער האט עס טאקע גע'גנב'עט, אבער ער האט זיך געוואלט פטר'ן מיט טענת אבד. הודה על פי עצמו, ער האט מודה געווען ער האט פאלש געשוואוירן, משלם קרן וחומש, א חוץ דעם דארף ער אויך באצאלן א חומש צום בעל הבית, ואשם, און ער דארף ברענגען אשם גזילות, און דער דין פון אשם. קומט דווקא ווען הודה על פי עצמו דווקא ווי די בית דין קען דאס אים נישט מחייב זיין שטייט אין פסוק והתודו את חטאתם ער דארף אליין זיך מתודה זיין. א צווייטע פאל היכן פקדוני ראובן זאגט צו שמעונ'ן ווי איז מיין פקדון אמר לו ענטפערט אים שמעון נגנב ער פטר'ט זיך דא מיט טענת גניבה משביעך אני. ראובן דער בעל הפקדון זאגט איך שווער דעריבער, ואמר אמן, דער שומר ענטפערט אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו, און די עדות זאגן עדות אז ער אליין האט עס גע'גנב'עט, משלם תשלומי כפל, דארף ער דא באצאלן כפל, ווייל ער האט זיך געפטר'ט מיט טענת גניבה ער איז דער גנב און האט געשוואוירן, הודה מעצמו. ס'איז נישט געקומען קיין עדות ער אליין האט זיך מודה געווען, משלם קרן וחומש ואשם. וואס איז די חילוק פון דעם ערשטן פאל וואס דארט איז נישט דא קיין כפל ווייל ער האט זיך געפטר'ט מיט טענת אבד, אבער ביי דעם צווייטן פאל ער האט זיך געפטר'ט מיט טענת גניבה באצאלט ער כפל. קתני מיהת האבן מיר דא געלערנט, בטוען טענת גנב, אז אויב דער שומר טענה'ט אז מ'האט עס גע'גנב'עט, דמשלם תשלומי כפל, נאר דעמאלט באצאלט ער כפל. אבל בטוען טענת אבד, אבער ווען דער שומר טענה'ט אז ער פטר'ט זיך אבד און ער האט עס גע'גנב'עט, לא משלם תשלומי כפל, דעמאלט דארף ער נישט באצאלן קיין כפל. ואפילו טוען טענת גנב, אפילו דעמאלט ווען ער טענה'ט טענת גנב, ווען באצאלט ער כפל, בשבועה הוא דמשלם תשלומי כפל, ווען באצאלט ער כפל, דווקא ווען ער האט געשוואוירן פאלש, אזוי ווי שטייט דאך דא א, ער האט אים געזאגט משביעך אני ויאמר אמן. אבל שלא בשבועה, אויב ער האט ניט געשוואוירן, אינו משלם תשלומי כפל, אזוי ביי א גנב וואס האט גע'גנב'עט די זאך באצ אפילו אן א שבועה, באצאלט מען כפל, אבער דא דווקא מיט א שבועה. מנא הני מילי, פון וואנען ווייסן מיר אז בכדי דער טוען טענת גנב זאל באצאלן כפל דארף זיין דווקא, א שבועה אין טוען טענת גנב. דתנו רבנן די רבנן האבן געלערנט, שטייט אין פסוק אם ימצא הגנב, אין די פרשה כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, זאגן מיר בטוען טענת גנב הכתוב מדבר, די פסוק רעדט דא ביי א בעל הבית וואס ער טענה'ט טענת גנב ביי דעם פקדון, אזוי די שומר די שומר. אזוי ווי שטייט דארט אין פסוק וגנב מבית האיש, ער טענה'ט אז מ'האט עס פון אים צוגע'גנב'עט, זאגט אויף דעם אט דער פסוק אם ימצא הגנב, אויב ס'וועט זיך געפונען אז ער אליין איז דער גנב, זאל ער באצאלן כפל.

דאס הייסט אז ער האט טאקע ריכטיג גע'טענה'ט, דער שומר פטר'ט זיך אז מ'האט עס גע'גנב'עט און מ'האט געפונען דעם גנב. כשהוא אומר, עס שטייט שפעטער אין פסוק, אם לא ימצא הגנב, און אם לא ימצא טייטש איך אזוי, אם לא ימצא, אויב ס'וועט זיך נישט ארויסווייזן ווי ער זאגט, נאר וואס דען, הגנב, ער איז דער גנב, און דארט רעדט זיך דאך זיכער בטוען טענת גנב, איז דאך בטוען טענת גנב. הכתוב מדבר, ואזוי ווי דער אם לא ימצא הגנב רעדט זיך בטוען טענת גנב, איז די זעלבע זאך דער אם ימצא הגנב רעדט זיך אויכעט בטוען טענת גנב. תניא אידך, אין א צווייטע ברייתא האבן מיר געלערנט אז אם ימצא הגנב בגנב עצמו הכתוב מדבר, דער פסוק רעדט זיך אז אז די מ'האט געפינען דעם גנב, נישט דער שומר איז דער גנב, נאר מ'האט געפינען דעם גנב. אתה אומר, דו זאגסט בגנב עצמו, אז רעדט זיך אם ימצא הגנב מ'האט געפינען דעם גנב, דער שומר האט ריכטיג גע'טענה'ט אז מ'האט עס צוגעגנבעט ביי אים, או אדער אינו איז נישט אזוי, אלא בטוען טענת גנב, אז דער פסוק רעדט זיך ער, דער שומר טענה'ט נגנבה ממנו, און אם ימצא מ'האט געפונען הגנב אז דער שומר איז א גנב באצאלט ער כפל. איז כשהוא אומר שטייט דאך שפעטער אין פסוק אם לא ימצא הגנב הרי טוען טענת גנב אמור, רעדט מען דאך שוין דארטן פון טוען טענת גנב. הא מה אני מקיים, וואס דארף איך טייטשן אם ימצא הגנב בגנב עצמו הכתוב מדבר, קומט אויס ביידע ברייתות האלטן אז דער אם לא ימצא הגנב רעדט זיך בטוען טענת גנב, זייער מחלוקת איז נאר דער אם ימצא הגנב.

אמר רבא האט רבא געזאגט, אם לא ימצא כמו שאמר, ס'וועט נישט ווערן געפונען אזוי ווי דער שומר האט געזאגט, נאר הגנב, אלא שהוא עצמו גנבו, ער אליין האט עס גע'גנב'עט, ישלם זאל ער באצאלן שנים. זאל ער באצאלן כפל. ומנלן דבשבועה, פון וואנען ווייס איך אז דווקא ווען ער האט געשוואוירן נאר דעמאלט דארף מען באצאלן כפל, ער האט פריער פאלש געשוואוירן, דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק ונקרב בעל הבית אל האלקים לשבועה, טייטש איך ונקרב בעל הבית אל האלקים לשבועה אז ער האט שוין געהאט פריער געשוואוירן. אתה אומר לשבועה, דו זאגסט ער האט געשוואוירן, או אדער אינו, אפשר איז נישט אזוי, אלא לדין, אז מען מיינט לדין, רש"י זאגט לדין, אז דער שומר חינם וואס ער טענה'ט נגנבה, זאל ער באצאלן, דאס מיינט דער פסוק צו זאגן. דאס הייסט ווי קען איך שוין באקומען א תפלה? אויב איך טייטש ונקרב בעל הבית אל האלוקים צו שווערן איז די טייטש מיט א שבועה פטר'ט ער זיך, אויב איך וועל טייטשן ונקרב גייט ער זאל דארפן באצאלן נאמר שליחות יד למטה, אין דער שפעטערדיגע פרשה וואס רעדט זיך ביי א שומר שכר שטייט דארט שליחות יד, שטייט דארט שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ונאמר שליחות יד למעלה, און דא שטייט ונקרב בעל הבית אל האלוקים אם לא שלח ידו, זאגן מיר, מה להלן לשבועה, די שליחות יד וואס שטייט למטה ביי שומר שכר, שטייט דאך לעבן דעם ווארט שבועת השם תהיה בין שניהם, אף כאן לשבועה, די זעלבע זאך דא אויכעט. וואו ס'שטייט ונקרב בעל הבית לעבן שליחות יד מיינט מען אויך לשבועה. רשי טייטשט או אינו אלא לדין, די גמרא פרעגט אפשר מיינט מען ניט לשבועה נאר לדין, לפרעון, מ'מיינט צו באצאלן, דשומר חינם שטוען נגנבה ישלם. א שומר חינם וואס ער טענה'ט אז די זאך איז געווארן פון אים צוגע'גנב'עט, זאל באצאלן. און די מהרשא זאגט, ווייזט דאך אויס פון רשי'ן אז א שומר חינם, לויט די הוה אמינא פון גמרא איז, זאל נישט זיין געפטר'ט מיט טענות גניבה, און ער זאל באצאלן קרן. פרעגט די מהרשא, אויב מען דארף באצאלן קרן, באצאלט מען דאך נישט קיין כפל בטוען טענת גנב. אין המפקיד טייטשט רשי אנדער טייטש, או אינו אלא לדין, אז די טייטש אזוי, או אינו אלא לדין, אז אין די מאמענט ווען ער טענה'ט ביי דעם בית דין נגנבה, אפילו ער האט נאך נישט געשוואוירן, זאל ער באצאלן כפל, ווער זאגט אז ווען באצאלט מען כפל? דווקא בשבועה? אפשר באצאלט מען כפל אפילו אן א שבועה? דעמאלטס איז שוין ניט שווער די קשיא. דער מהרם איז אויך מאריך פשט אין דער גמרא. פרעגט די גמרא, בשלמא דאס וועט זיין גוט למאן דאמר דער וועלכער לערנט חד בגנב, וחד בטוען טענת גנב, דער צווייטע ברייתא וואס אין דער צווייטער ברייתא שטייט אם ימצא הגנב רעדט זיך בגנב אם לא ימצא הגנב רעדט זיך, אז דער שומר חינם אליין האט גע'גנב'עט די זאך און ווערט טוען טענת גנב. היינו דכתיבי תרי קראי, פארשטיי איך וואס איך דארף האבן צוויי פסוקים. איינס אויף דעם גנב, ווען מ'האט געפונען דעם גנב, און די אנדערע איז אז דער שומר חינם אליין האט עס גע'גנב'עט. אלא למאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב, אבער דער וועלכער לערנט סיי דער אם ימצא הגנב, סיי דער אם לא ימצא הגנב, ביידע רעדן זיך בטוען טענת גנב, תרי קראי למה לי, וואס דארף איך האבן צוויי פסוקים אויף טוען טענת גנב, וואס דארף איך צוויי פסוקים? זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר ענטפערן חד למעוטי טענת אבד ווייל איך האב נאך א פסוק ווייס איך פון דעם נאר ביי טוען טענת גניבה און ער אליין איז געווען דער גנב באצאלט מען כפל ווי איז אבער ער טענה'ט טענת אבד ער זאגט נאבדה ממני. און עדות זאגן עדות אז ער האט עס גע'גנב'עט, איז ער פטור פון כפל אפילו ער האט געשוואוירן. לכאורה דארף מען פארשטיין וואס וואלט געווען די הוה אמינא צו זאגן אז ביי טענת אבד זאל מען אויך באצאלן כפל ווייל מען האט פאלש געשוואוירן. נאר ווי רש"י איז מסביר, פריער, דף נ"ז עמוד ב', דיבור המתחיל, קרנא בלא שבועה, אז דער ענין פון כפל איז א קנס וועגן די שבועה. וואלט איך געוואלט מיינען אז דאס דאס איז נישט פארבינדן מיט דער טענה וואס ער גנב'עט, ס'איז נישט קיין חילוק צי ער טענה'ט טענת גניבה, צי ער טענה'ט טענת אבד, נאר אויב ער האט געשוואוירן פאלש טוט מען אים קנס'ענען. און ווייל איך האב נאך א פסוק צו זאגן, נאר דווקא ביי טענת גנב, און ער האט פאלש געשוואוירן און ער האט עס גע'גנב'עט באצאלט מען כפל אבער נישט ביי טענת אבד, פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, אז דער אם ימצא רעדט זיך, מען האט געפונען טאקע דעם גנב, און די אם לא ימצא הגנב רעדט זיך בטוען טענת גנב, דלא מייתר, האט ער דאך נישט קיין איבריגן פסוק. למעוטי טענת אבד מנא ליה, פון וואנען ווייס איך ממעט זיין טענת אבד? ענטפערט די גמרא, מגנב, ס'האט געקאנט שטיין גנב, הגנב, ווי תוספות איז מסביר, אזוי ווי מיר זאגן לגבי דעם דין פון גיד הנשה, זאגן די רבנן אז ס'גייט דא אן סיי ביי ירך ימין סיי ביי ירך שמאל, ר' יהודה זאגט ווייל עס שטייט הירך מיינט מען די באשטימטע ירך, די רעכטע. די זעלבע זאך איז דא א דרשה העולה מיינט מען עולה ראשונה די ערשטע עולה דעם תמיד איז דא אויכעט ווייל עס שטייט הגנב זאגן נישט שטענדיג איז דער דין ער באצאלט כפל נאר אין א געוויסן צייט ווען ער האט גע'טענה'ט טענת גנב פרעגט די גמרא ולמאן דאמר דער וועלכער לערנט תרווייהו בטוען טענת גנב דממעט ליה האב איך שוין ממעט געווען טוען טענת אבד פון דעם איבריגן פסוק, אז טענת אבד באצאלט נישט קיין כפל. גנב הגנב מאי דריש ביה, וואס טוט ער דרש'ענען מיט דער איבריגע ה'? זאגט די גמרא אמר לך, וועט ער ענטפערן, מבעי ליה ער דארף דאס האבן לכדרב חייא בר אבא, צו דער דרשה וואס רב חייא בר אבא האט געזאגט אמר רבי יוחנן האט געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן. הטוען טענת גנב בפקדון, א שומר חינם וואס האט באקומען א פקדון און ער טענה'ט אז די זאך איז געווארן צוגע'גנב'עט. משלם תשלומי כפל, דארף ער באצאלן כפל. טבח ומכר, אויב ס'איז געווען א שור אדער א שה און ער האט עס גע'שחט'ן אדער האט עס פארקויפט, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. באצאלט ער ארבעה וחמישה, ווי א יעדע גנב, קומט יעצט אויס אז די ה' פון הגנב איז א ריבוי, פריער איך האב געזאגט די ה' גייט מען ממעט זיין טענת אבד טייטש איך נאר הגנב, נאר א טוען טענת גנב. אבער יעצט דרשן איך פון דער ה' נישט קיין מיעוט נאר א ריבוי. הגנב, ער האט דעם דין ווי יעדע גנב, אזוי דער יעדע גנב טבח ומכר באצאלט ארבעה וחמישה, דארף ער אויך באצאלן ארבעה וחמישה. און תוספות זאגט שוין אויף דעם אויך. תוספות זאגט, מעסט זיך מיט די סברה פון די דרשה, אמאל קען זיין די ה' למעוטי און אמאל קען עס זיין אויף מרבה זיין. פרעגט די גמרא. למאן דאמר דער וועלכער לערנט חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, דהאי גנב הגנב, די איבריגע ה אפקיה, האט ער דאס גענומען למעוטי ממעט זיין טענת אבד, אז אויב די שומר חינם טענה'ט טענת אבד און ער אליין האט עס געגנבעט און פאלש געשוואוירן, באצאלט ער נישט קיין כפל. דרב חייא בר אבא מנא ליה, פון וואנעט ווייסט ער די דרשה פון רב חייא בר אבא אז איינער טענה'ט טענת גנב בפקדון און נאכער טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמישה? ענטפערט די גמרא, אמר לך וועט ער זאגן היקשה היא ואין משיבין על היקשה. ווייל עס איז דאך נאנט די פסוקים, דער אם ימצא הגנב וואס רעדט זיך בגנב עצמו, און דער לא ימצא וואס רעדט זיך בטוען טענת גנב, איז דאך נאנט איינס צו דעם אנדערן. גלייך איך צו גנב און טוען טענת גנב איינס צו דעם אנדערן. אזוי ווי א גנב באצאלט ארבעה וחמישה אויב ס'איז געווען א שור אדער א שה און טבח ומכר. אזוי טוען טענת גנב, באצאלט אויכעט ארבעה וחמישה. רש"י זאגט, כאטש איך קען דאך אפפרעגן מה לגנב עצמו שכן חייב כפל בלא שבועה, זע איך דאך פון דעם אז גנב איז הארבער, טא ווי קען איך אפלערנען טוען טענת גנב פון גנב? גנב איז הארבער ווייל ער באצאלט כפל אפילו אן א שבועה אבער טוען טענת גנב דארף האבן א שבועה אבער ס'איז דאך דא א כלל אין משיבים על ההיקש אפילו איך האב א פירכא אפצופרעגן דאך פרעג איך נישט אפ אויף קיין היקש אז די תורה זאגט צוגלייך ביידע האבן דעם זעלבן דין קען איך גארנישט נישט אפפרעגן אנדערע זאגן היקש מיינט מען א מה מצינו, ווייל א גנב באצאלט כפל, און טוען טענת גנב באצאלט כפל, אזוי ווי ביי א גנב טבח ומכר משלם תשלומי ד' וה', איז די זעלבע זאך טוען טענת גנב טבח ומכר באצאלט ד' וה'. רש"י זאגט דאס לשון פון גמרא ווייזט אבער נישט אזוי אויס, אין גמרא שטייט דאך היקשה היא. ווייזט אויס ס'איז א היקש וואס איז געווארן צוגעגליכן איין פסוק צום אנדערן פסוק, און לויט ווי זיי זאגן איז דאך דאס א מה מצינו, און אין אמת'ן קען איך נישט אפלערנען טוען טענת גנב פון גנב, ווי רש"י אליין האט פריער געזאגט, מיט א היקש קען איך עס אפפרעגן. אבער מיט א מה מצינו קען איך עס נישט אפפרעגן, איך קען זאגן מה לגנב, ווייסטו פארוואס ביי א גנב איז דער דין אז טבח ומכר באצאלט דער גנב ד' וה', ווייל א גנב איז דאך הארבער, דער גנב באצאלט דאך כפל, אפילו ער שווערט נישט פאלש, אבער טוען טענת גנב איז דאך לייכטער. ער באצאלט נישט קיין כפל דווקא דעמאלט ווען ער האט פאלש געשוואוירן, איז טאקע ביי אים אפשר דער דין אז טבח ומכר באצאלט ער נישט קיין ד' וה'. ווען איך זאג די לימוד איז פון א היקש, איז אין משיבין על ההיקש, אבער אויב דאס איז פון א מה מצינו, קען איך דאך עס אפפרעגן. מיר וועלן לערנען די צוויי תוספות'לעך די לעצטע פון עמוד, מגנב הגנב, דהגנב משמע המיוחד. נישט אלע זענען אזוי, נאר מיוחד, א באשטימטע. וועלכעס מיינט מען דעמאלט? דער וואס טענה'ט טוען טענת גנב. כמו העולה זאגן מיר עולה ראשונה, די באשטימטע עולה, די עולת התמיד. צי הירך זאגן מיר מען מיינט נישט יעדן ירך, נאר די באשטימטע ירך המיומנת שבירך. די רעכטע ירך. ואידך הגנב איז דער בחי' ברב, אבער אויף די ה' דריש לריבוי יעצט דרש'ן איך א ריבוי בהלה מיעוט און בחי' המיעוט,